בעזרת השם יתברך, מסכת יבמות, דף ל ו, מיר הייבן אן דף ל ו, עמוד א', אכט שורות פון אויבן, תניא כוותיה דרבא, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען א מחלוקת ר' יוחנן און ריש לקיש, טאמער מען מאכט חליצה אדער יבום מיט א פרוי וואס איז מעוברת, און צום סוף טאקע שטארבט די קינד, צו די חליצה וואס מען האט געמאכט אדער יבום וואס מען האט געמאכט. איז געווען א חליצה און א יבום צו נישט? האט מען געזען ר' יוחנן זאגט אז יא, און ריש לקיש זאגט אז נישט. מ'האט געזען ס'איז א מחלוקת, צו ס'איז א מחלוקת בסברה, אדער ס'איז א מחלוקת אין א פסוק, אבער אזא מחלוקת איז דא צווישן ר' יוחנן און ריש לקיש. יעצט אזוי, האט מען געזען, רבא האט מחדש געווען א מורא'דיגע דין בשיטת ר' יוחנן. וואס האט רבא מחדש געווען? איז אזוי, וואס וועט זיין טאמער איינער האט מייבם געווען א מעוברת, וואס לויט ר' יוחנן, טאמער די קינד וועט שטארבן, עט מען געוואויר ווערן אז די יבום איז געווען א גוטע יבום. און די שאלה איז וואס איז יעצט די דין אדערווייל, מיט די צרה, פון די יבמה, איז לכאורה וואלט מען געקענט זאגן אז די צרה מעג חתונה האבן ממה נפשך, ווייל טאמער די קינד העט שטארבן צום סוף, איז פשט די יבום איז געווען א גוטע יבום, מעג די צרה חתונה האבן, טאמער די קינד העט נישט שטארבן צום סוף, איז פשט אז די גאנצע יבום האט מען נישט געטארט מאכן, ס'טייטש מען דארף בכלל נישט קיין יבום, איז פשט די צרה איז נישט קיין צרה בכלל, ס'איז בכלל נישט דא קיין זיקה צו איר, מעג זי סתם אזוי חתונה האבן, ממילא ממה נפשך מעג זי חתונה האבן, אזוי וואלט מען לכאורה געזאגט, זאגט רבא אז ס'איז נישט אזוי, פארוואס? ווייל אין הכי נמי, על הצד אז די קינד העט שטארבן, איז פשט אז די יבום איז געווען א גוטע יבום די צרה מעג חתונה האבן, אבער על הצד אז די קינד העט לעבן, איז נישט פשט אז איגלאי מילתא למפרע אז קיינער האט נישט געדארפט קיין יבום, ניין, ס'טייטש ס'איז דא א זיקה ביז די קינד ווערט נישט געבוירן, דאס געבוירן פון די קינד דאס איז מתיר פאר די צרה חתונה צו האבן, און ממילא דארף זי טאקע ווארטן צו זעהן צו די קינד עט געבוירן און לעבן צו נישט, זאגט די גמרא תניא כוותיה דרבא, מען האט אזוי אויך געלערנט אין א ברייתא, אז הכונס יבמתו, ונמצאת מעוברת, איינער וואס האט מייבם געווען א פרוי א מעוברת, הרי זו לא תנשא צרתה, איז די צרה טאר נישט חתונה האבן, ווי לאנג די קינד ווערט נישט געבוירן פארוואס? ווייל שמא יהא ולד בן קיימא, ווייל טאמער מ'עט זעהן טאקע די קינד לעבט און דעמאלטס איז פשט ואין ביאה וחליצה פוטרת אלא ולד פוטר, דעמאלטס איז פשט אז וואס געבט די היתר פאר די צרה חתונה צו האבן, נאר די ולד אליין, און ממילא והוולד אין פוטרה עד שיצא לאויר העולם, ווילאנג דאס קינד ווערט נישט געבוירן איז נישט דא די פטור, ס'טייטש די צרה קען נישט חתונה האבן ווילאנג דאס קינד ווערט נישט געבוירן. זאגט יעצט אבער די גמרא, נאכדעם וואס מען האט געזען א ברייתא ווי רבא, זאגט די גמרא לכאורה האבן מיר א ראיה פון די ברייתא ווי ריש לקיש, פארוואס? ווייל טעמא דשמא יהא ולד בן קיימא הוא, לכאורה די ברייתא זאגט קלאר אז די גאנצע טעם פארוואס די פרוי די צרה טאר נישט חתונה האבן איז ווייל טאמער די קינד וועט זיין א בן קיימא קומט אויס אז זי האט נישט קיין היתר ווי לאנג די קינד איז נישט געבוירן, אבער הא לא הוה ולד בן קיימא מיפטר צרתה איז משמע אז על הצד אז די קינד עט טאקע שטארבן, דעמאלטס וואלט די צרה יא געמעגט חתונה האבן, פארוואס? ווייל דעמאלטס איז די יבום געווען א גוטע יבום, איז לכאורה קלאר א ראיה ווי ר' יוחנן אז די יבום וואס מען מאכט בשעת א פרוי איז מעוברת איז א גוטע יבום, לימא תיהוי תיובתא דריש לקיש איז א קשיא אויף ריש לקיש? ענפערט די גמרא ניין, אמר לך ריש לקיש, ווייל ריש לקיש קען דיר ענפערן הכי קתני, אז מען דארף אנדערש לערנען די ברייתא וואס טייטש מען איז גורס דא אנדערש אביסל אז א וואס אז הכונס יבמתו ונמצאת מעוברת איינער וואס האט מייבם געווען א יבמה וואס איז מעוברת איז הרי זה לא תנשא צרתה טאר די צרה נישט חתונה האבן פארוואס ווייל שמא לא יהא הוולד בן קיימא ווייל טאמער די קינד וועט שטארבן וחליצת מעוברת לא שמה חליצה ביאת מעוברת לא שמה ביאה ווייל אפילו אז די קינד וועט שטארבן די ביאה און די חליצה וואס מען האט געמאכט מיט א פרוי וואס איז טראגעדיג איז גארנישט, כשיטת ריש לקיש, נאר וואס די ברייתא לייגט צו, ואם תאמר, הלך אחר רוב נשים ורוב נשים ולד מעליא ילדן, ס'טייטש וואס ביסטו חושש אז די קינד וועט שטארבן, רוב פרויען לעבט דאס קינד, און ממילא אז די קינד לעבט זאל די צרה מעגן חתונה האבן, איז אויף דעם לייגט די ברייתא צו ניין, אז ולד אינו פוטר עד שיצא לאויר העולם, ס'טייטש אפילו על הצד אז די קינד וועט לעבן, טאר די צרה אויך נישט חתונה האבן ווי לאנג די קינד ווערט נישט געבוירן. און ממילא שטימט די ברייתא אויך מיט ריש לקיש. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב אלעזר, האט רב אלעזר געזאגט, אפשר איתא להא דריש לקיש ולא תנן לה במתניתין, קען דען זיין אז די חכמים האבן מודה געווען צו ריש לקיש מ'וועט באלד זען אז די הלכה איז ווי ריש לקיש, און ממילא זאגט רב אלעזר קען דען זיין אז די הלכה איז ווי ריש לקיש, און ס'שטייט נישט קלאר אין א משנה, נפק דק ואשכח, איז ער טאקע געגאנגען און האט געזוכט, און האט געטראפן א משנה כשיטת ריש לקיש, דתנן, אזוי ווי מיר האבן געלערנט אין א משנה, די משנה זאגט דא ביי אונז אין יבמות דף קי"ט, זאגט די משנה, האשה שהלך בעלה וצרתה למדינת הים, א פרוי וואס איר מאן און איר צרה, וואס טייטש א צווייטע פרוי פון איר מאן, זענען געפארן אויף חופש, אויף וועקעישן, אויף למדינת הים, ובאו ואמרו לה, ס'איז געקומען עדים, און צוריק געקומען דארט פון מדינת הים מיט טראגישע נייעס, מת בעלך, דיין מאן איז געשטארבן. יעצט. זי האט נישט געהאט קיין קינדער פונעם מאן, און כל עוד וואס זי ווייסט האט די צרה אויך נישט געהאט קיין קינדער, וואס טייטש די פרוי ווייסט אז איר מאן האט נישט קיין קינדער, איז הרי זה לא תנשא ולא תתייבם עד שתדע שמא מעוברת היא צרתה, פון דעסט וועגן טאר זי נישט חתונה האבן, און מען קען איר אויך נישט מייבם זיין, ווייל קען זיין די צרה וואס איז מיטגעפארן מיטן מאן איז אדערווייל טראגעדיג געווארן, און האט דערווייל געהאט קינדער, און ממילא על הצד אז די צרה האט געהאט קינדער דארט אין מדינת הים, איז קען מען איר נישט מייבם זיין, על הצד אז נישט, קען זי נישט חתונה האבן, און במילא בלייבט זי שטעקן. פרעגט ר' אלעזר, בשלמא יבומי לא, שמא יהא ולד בן קיימא ויפגע באיסור אשת אח דאורייתא, אלא לא תחלוץ אמאי, פרעגט ר' אלעזר כ'פארשטיי נישט גייט פאר, פיין, מען קען איר נישט מייבם זיין, אבער לכאורה איז דא א פשוט'ער פאטענט, זאל מען איר געבן חליצה, און זי וועט קענען חתונה האבן, ווייל על הצד אז די מאן האט געהאט קינדער, דארף זי טאקע נישט קיין חליצה אבער חליצה שאדט נישט, און על הצד די מאן האט נישט געהאט קינדער האט זי געקריגן חליצה, איז וואס די פראבלעם? פארוואס זאל מען נישט פשוט מתקן זיין זאל קריגן חליצה? איז באלד וועט די גמרא זאגן א תירוץ, אביי וועט ענטפערן, אז טאקע ס'איז נישט געשטאנען אין ערגעץ אין די משנה נישט, ס'טייטש די משנה זאגט אז מען קען נישט מייבם זיין שטייט אין ערגעץ נישט אז מען קען נישט חולץ זיין, אבער יעצט פארשטייט די גמרא ר' אלעזר פארשטייט מיט א פשטות אז דא שטייט אז די פרוי האט נישט קיין תקנה, נישט קיין יבום און נישט קיין חליצה, און ממילא פרעגט ער טאקע פארוואס קריגט זי נישט קיין חליצה, זאגט ר' אלעזר, בשלמא תחלוץ בתוך תשעה, ותנשא בתוך תשעה לא, היינו ספק, ס'טייטש, איך פארשטיי זאגט ר' אלעזר, פארוואס מען לאזט נישט די פרוי חתונה האבן אין די ניין חדשים פונעם יארצייט פון איר מאן, פארוואס, ווייל ס'איז דאך אלעמאל דא א צד אז אפשר די טאג וואס די מאן איז געשטארבן האט ער אויך טראגעדיג געמאכט זיין פרוי דארט, און ממילא ניין חדשים שפעטער עט געבוירן ווערן א קינד, און אזוי ווי מען האט געזען, מען האט דאך אנגעהויבן די סוגיא היינט, רבא האט מחדש געווען א חידוש אז אפילו לשיטת ר' יוחנן, וואס ר' יוחנן האלט א חליצת מעוברת הייסט א חליצה, פון דעסטוועגן טאמער ס'וועט געבוירן ווערן א קינד, און די קינד איז א בן קיימא, איז טאר די צרה נישט חתונה האבן ווילאנג די קינד ווערט נישט געבוירן, ממילא זאגט ר' אלעזר איך פארשטיי אז מען לאזט נישט די פרוי דא חתונה האבן אין די ניין חדשים נאך די מאן איז געשטארבן, ווייל ס'קען זיין ס'וועט געבוירן ווערן א קינד, און על הצד אז א קינד ווערט געבוירן טאר זי נישט חתונה האבן, אבער פון דעסטוועגן. זאגט ר' אלעזר פארוואס זאגט נישט די משנה א פשוטע פאטענט אלא תחלוץ בתוך תשעה ותנשא לאחר תשעה, זאל די משנה אונז זאגן אז די פרוי דא וואס איז געבליבן שטעקן זי זאל יעצט קריגן חליצה אפילו אין די ניין חדשים און זי וועט חתונה האבן נאך די ניין חדשים על הצד אז א קינד ווערט געבוירן, איז פארוואס געבט נישט די משנה אזא פאטענט? נאר וואס דען זאגט ר' אלעזר ס'איז א ראיה פון דא אז די משנה האלט אז זי קען נישט קריגן חליצה אין די ניין חדשים, פארוואס ווייל ס'איז דאך דא א צד אז דער מאן האט טראגעדיג געמאכט ערגעץ א פרוי, און ווילאנג די פרוי דארט איז טראגעדיג איז חליצת מעוברת הייסט נישט קיין חליצה, און ממילא האמיר א ראיה ווי ריש לקיש. זאגט די גמרא, ולטעמיך, איך פארשטיי נישט, שוין, לאמיר זאגן אז מען גייט כשיטת ריש לקיש, אז א חליצת מעוברת הייסט נישט קיין חליצה, פונדעסטוועגן האב איך נאכאלץ א קשיא אויף די משנה, תחלוץ ותנשא לאחר תשעה, פיין, א חליצת מעוברת נישט, איז ווארט ניין חדשים, נאך ניין חדשים, העט מען געבן חליצה פאר די פרוי און זי עט קענען חתונה האבן, פארוואס זאגט נישט די משנה די פאטענט? נאר וואס דען? זאגט די גמרא אלא בר מינה דההיא, נאר וואס דען פון די משנה קען מען קיין ראיה נישט ברענגען נישט צו ריש לקיש נישט צו רבי יוחנן, פארוואס? וואס איז טאקע פשט אז די משנה געבט נישט א פאטענט פון חליצה? ווייל דאביי בר אבא ורב חנינא בר אביי דאמרי תרוייהו שמא יהא ולד בן קיימא ונמצא אתה מצריכה כרוז לכהונה, ס'טייטש אזוי די סיבה וואס די פרוי קען נישט קריגן קיין חליצה, איז ווייל ס'דא דא א פראבלעם, ס'איז דאך דא א צד אז בעצם דארף זי נישט קיין חליצה, ווייל ס'איז דאך דא א צד אז דער מאן דארט איך ווייס ווי האט געהאט קינדער, און טאמער האט געהאט קינדער דארף זי נישט קיין חליצה. איי פרעגסטו מיר וואס עט שאטן? ס'טייטש טאקע זי דארף נישט קיין חליצה, אבער מ'העט איר געבן חליצה לחומרא און מיט דעם האט מען געלייזט די פראבלעם. איז דאס זאגט די גמרא, דאס האלט די משנה אז ס'איז נישט אזוי. פארוואס? ווייל טאמער זי עט קריגן חליצה מספק, און שפעטער וועט מען געוואויר ווערן אז זי האט קיינמאל נישט געדארפט האבן קיין חליצה ווייל ס'איז געבוירן געווארן א קינד דארט כ'ווייס ווי, דעמאלטס איז פשט אז די חליצה איז נישט קיין חליצה מעג זי חתונה מיט א כהן, עט מען דארפן אויסרופן אין די גאסן אז יעדער זאל וויסן אז איר חליצה איז נישט געווען קיין גוטע חליצה, ס'טייטש מ'האט עס נישט געדארפט האבן, און במילא מעג זי חתונה מיט א כהן. דערפאר דאס אויסצורופן עט מען זען איז א פראבלעם, און פארדעם זאגט מען, זי קריגט נישט קיין חליצה, מ'דארף געוואויר ווערן צו דער מאן האט געהאט א קינד צו נישט. איי פרעגט די גמרא פארוואס? ולצרכה, זאל מען טאקע אויסרופן, טאמער מען עט געוואויר ווערן אז דער מאן האט געהאט א קינד וועט מען אויסרופן, אז די חליצה איז נישט געווען קיין חליצה, ענטפערט די גמרא ניין, ס'איז נאך אלץ דא א חשש, דילמא איכא איניש דהוה בחליצה ולא הוה בהכרזה, ס'קען זיין ס'עלן זיין מענטשן וואס עלן זיין ביי די חליצה, און שפעטער ווען מען וועט אויסרופן די חליצה איז נישט געווען קיין עכטע חליצה, עלן זיי נישט זיין דארט ביי די הכרזה, ואתי למימר, קשרו חלוצה לכהן, שפעטער עט די פרוי גיין חתונה מיט א כהן, עלן מענטשן זאגן אז א פרוי וואס האט קריגן חליצה מעג חתונה מיט א כהן, און אוודאי איז נישט אזוי, און דערפאר האט מען נישט געלאזט מאכן דא א פאטענט פון חליצה, זאגט די גמרא, אמר ליה אביי, זאגט יעצט אביי דאס מ'האט פריער אויסגערעדט אביי ענטפערט אינגאנצן אנדערש, זאגט אביי וואס האט מען געוואלט אריינברענגען פון די משנה אז די משנה געט נישט א פאטענט פון חליצה, מהיכי תיתי, מידי לא תחלוץ ולא תתייבם קתני, שטייט ערגעץ אין די משנה אז די פרוי קריגט נישט קיין חליצה, לא תנשא ולא תתייבם קתני בלא חליצה, אבל אי חליץ לה, הכי נמי דשריא, ס'טייטש זאגט אביי אוודאי האלט די משנה אז חליצה איז א גוטע פאטענט, און טאקע די פרוי וואס איר מאן איז אוועק געפארן מיט א צווייטע פרוי אין מדינת הים און געשטארבן, זאגט מען פאר דעם פרוי, דו קריג חליצה לחומרא, און פארשטייט זיך נאכאמאל, מחלוקת רבי יוחנן ריש לקיש, צו אין די נײַן חדשים, צו נאך די נײַן חדשים, דאס איז קלאר אז חתונה האבן טאר זי נישט חתונה האבן ביז נאך נײַן חדשים, אבער אוודאי זאגט אביי, ס'איז נישט קיין ראיה פון די משנה כשיטת ריש לקיש, ווייל די משנה האלט טאקע אז מען קען מאכן דא חליצה און לאזן די פרוי חתונה האבן, זאגט יעצט אבער די גמרא, תניא כוותיה דריש לקיש, מ'האמיר בפירוש א ברייתא כשיטת ריש לקיש, ווייל די ברייתא זאגט החולץ למעוברת והפילה צריכה חליצה מן האחין, אז איינער וואס מאכט חליצה מיט א מעוברת אפילו די קינד שטארבט צום סוף דארף זי נאכאמאל קריגן חליצה, אמר רבא, זאגט רבא, הלכתא כוותיה דריש לקיש בהני תלת, די הלכה איז טאקע ווי ריש לקיש ביי די דריי מחלוקת'ן, ער גייט דא ברענגען דריי מחלוקת'ן, נארמאל איז די הלכה ווי ר' יוחנן, דא די הלכה ווי ריש לקיש, חדא הא דאמרן, קודם כל דאס מ'האט יעצט געזעהן, אז ריש לקיש זאגט אז חליצה פון א מעברת יבום פון א מעברת הייסט נישט קיין חליצה הייסט נישט קיין יבום, דא די הלכה ווי ריש לקיש, און אידך נאך א פלאץ ווי די הלכה איז ווי ריש לקיש דתנן, מ'האמיר געלערנט אין א משנה אין בבא בתרא, המחלק נכסיו על פיו, איינער וואס צוטיילט זיין ירושה אבער מיט זיין מויל, ס'טייטש נארמאל א מענטש שטארבט און ער שווייגט, ירש'ן אים די קינדער, דא שווייגט ער נישט, פאר ער שטארבט הייבט ער אן איינטיילן דייעס, זאגט ער אזוי, ריבה לאחד ומיעט לאחד, ער וויל מער פאר איין קינד, ווייניגער פאר א צווייטן קינד, והשווה להם את הבכור, ער וויל נישט די בכור זאל קריגן דאפלט, ער וויל ער זאל קריגן אזוי ווי יעדעם, איז די דין איז דבריו קיימין, ער קען אזוי טון, פארוואס? ווייל ער געט עס מיט זיין מויל ער געט עס במתנה און ער מעג געבן במתנה ווען ער שטארבט ירושה קען מען נישט טוישן אבער פאר ער שטארבט קען ער טון וואס ער וויל ואם אמר משום ירושה טאמער אבער ער זאגט יא אז ער וויל זאל ארבעטן מיט ירושה למשל ער זאגט דער זון זאל ירש'ענען אזויפיל און דער בכור זאל נישט ירש'ענען דאפלט דעמאלטס לא אמר כלום האט ער גארנישט געזאגט, פארוואס ווי רש"י איז מסביר, ער איז א מתנה על מה שכתוב בתורה, א מענטש קען נישט זאגן אז איך וויל נישט די בכור זאל ירש'נען דאפלט, די בכור ירש'נט דאפלט, ווילסט קענסטו אוועק געבן, מתנות קענסטו טון וואס דו ווילסט, ווייטער זאגט די משנה, כתב, בין בתחילה בין בסוף בין באמצע משום מתנה, דבריו קיימין, ס'טייטש וואס איז טאמער ער האט יא געזאגט אז מיין קינדער זאלן ירש'נען מיין בכור למשל זאל נישט ירש'נען דאפלט, האב איך געזען ער קען נישט אזוי זאגן, אבער ער זאגט אויך א לשון פון מתנה, ער רוקט אריין די לשון מתנה אנפאנג, אינמיטן אדער סוף. ווי רש"י ברענגט דא דוגמאות אריינרוקן א לשון מתנה אנפאנג איז פשט ער זאגט תינתן שדה פלונית לפלוני וירשנה ער זאגט יענע און יענע קינד זאל ירשנען אבער ער הייבט אן מיט תינתן א לשון פון מתנה אדער ער רוקט עס אריין אינמיטן ער זאגט ירשה ותינתן לו וירשה ער הייבט אן מיט ירושה ער ענדיגט מיט ירושה אבער אינמיטן ליגט די ווארט ותינתן אדער צום סוף זאגט ער ירשה ותינתן לו איך וויל מען זאל געבן אין מתנה אזויפיל און אזויפיל פאר די זון און פאר יענע זון אפילו נוצט ביידע לשונות, זאגט די משנה היות עס האט זיך אויך באנוצט מיטן לשון מתנה, איז דבריו קיימין. יעצט אזוי, רש"י ברענגט דא אז די גמרא דארט ברענגט א רבין אמר רבי יוחנן, אז רבי יוחנן זאגט אז וואס איז טאמער איינער האט צוויי פעלדער מיט צוויי יורשים און פאר איינעם זאגט ער א לשון מתנה, און פאר די צווייטע א לשון ירושה, זאגט ר' יוחנן, היות עס האט זיך באנוצט דא מיט די לשון מתנה, אפילו טאקע נאר פאר איינעם, איז רעכנט מען זיך מיט ביידע, פארוואס כאילו האט געזאגט מתנה אויף ביידע, און אויף דעם ואמר ריש לקיש ריש לקיש קריגט זיך, און ער זאגט לעולם לא קנה, עד שיאמר פלוני פלוני יירשו שדה פלונית ופלונית שנתתים להם במתנה ויירשום, זאגט ריש לקיש מ'דארף זאגן א לשון מתנה וואס גייט ארויף אויף ביידע, מען קען נישט געבן איין פעלד א לשון מתנה און די אנדערע א לשון ירושה און די מתנה זאל העלפן, מען דארף פאר ביידע זאגן א לשון מתנה כדי עס זאל חל זיין, איז דאס איז נאך א פלאץ וואס רבא זאגט די הלכה איז ווי ריש לקיש, ואידך, און די דריטע פלאץ דתנן, האבן מיר געלערנט אין א משנה אויך אין בבא בתרא, הכותב כל נכסיו לבנו לאחר מותו, איינער וואס פארשרייבט זיינע נכסים פאר זיין קינד לאחר מותו, סטייטש ער זאגט פאר זיין קינד און ער פארשרייבט פאר זיין קינד אז זיינע נכסים זענען קנוי פאר אים מהיום ולאחר מיתה וואס איז אזא סארט קנין? אזא סארט קנין ווען א מענטש טוט דאס פאר זיין זון איז ברגע וואס ער זאגט קנויים לך מהיום ולאחר מיתה איז פון יענעם טאג וואס די מענטש האט אזוי געזאגט קריגט די קינד די זון קריגט די גוף השדה אבער די פירות פון די שדה בלייבט די טאטע מיט די טאטע קען עסן פירות ביז ער שטארבט איז אזוי ווען א מענטש טוט דאס איז האב אינו יכול למכור מפני שנתנן לבן נאכדעם וואס די טאטע האט איבערגעגעבן די גוף השדה פארן זון קען ער עס נישט יעצט פארקויפן פאר א צווייטן דאס טייטש ער קען נישט פארקויפן יעצט די פעלד ווייל די גוף איז דאך נישט זיינס די גוף השדה באלאנגט פארן זון והבן אינו יכול למכור מפני שהן ברשות האב די זעלבע זאך די זון קען נישט פארקויפן די פעלד ווייל ווי נישט ווי די פירות איז ביים טאטן מילא קיינער קען נישט פארקויפן צוזאמען וועלן זיי קענען פארקויפן אבער יעדער באזונדער נישט וואס איז טאמער מכר האב די טאטע האט יא פארקויפט און ער האט דאך נישט בעצם די פעלד אליין ער האט נאר די פירות איז די דין איז מכורין עד שימות הוא איז לאמיר זאגן ער האט פארקויפט פאר א איד איז יענע איד וועט קענען עסן פון די פירות טאקע ווי לאנג די טאטע לעבט אבער נאך די טאטע שטארבט וואס די גוף איז דאך בעצם ביים זון קריגט די זון די פירות און מילא יענע מענטש וואס האט געקויפט פונעם טאטן פארלירט די פירות און דער טאטע שטארבט אלעס גייט אריבער צום זון, וואס איז טאמער מכר הבן, טאמער דער זון האט פארקויפט בחייו פון טאטן דעם פעלד, און דער זון האט נאר דער גוף, די פירות באלאנגט ביים טאטן, איז דער דין איז אין ללוקח כלום עד שימות האב, קען דער לוקח דער קויפער פונעם פעלד וועט נישט קענען קריגן די פעלד ווי לאנג דער טאטע לעבט, ווייל די פירות איז דאך ביים טאטן, אזא משנה איז דא, ואיתמר, און אויף דעם האבן מיר געלערנט אין א גמרא, מכר הבן בחיי האב ומת הבן בחיי האב, וואס איז טאמער דער זון פארקויפט א פעלד, דער פעלד, ווען דעם טאטן לעבט, האבן מיר יעצט געזען אז דער מכירה העט נאר חל זיין ווען דער טאטע העט שטארבן, וואס איז אבער טאמער נישט דער טאטע געשטארבן, דער זון איז געשטארבן, וואס איז יעצט דער דין ווען דער טאטע שטארבט, איז דא א מחלוקת, רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח וריש לקיש אמר קנה לוקח, רבי יוחנן זאגט דער לוקח איז נישט קונה, און ריש לקיש זאגט די לוקח איז יא קונה, וואס איז די מחלוקת? זאגט די גמרא, רבי יוחנן אמר לא קנה לוקח, קנין פירות כקנין הגוף דמי, רבי יוחנן האלט קנין פירות כקנין הגוף, און ממילא אז די טאטע האט געהאט קנין פירות די פירות איז געווען ביים טאטן, איז עס כקנין הגוף פשט כאילו די גוף ליגט אויך ביים טאטן, איי וועלכע חלק ליגט ביים זון? ביים זון ליגט די זכות פונעם גוף, און ממילא אזוי, זאגט רבי יוחנן, די זון קען פארקויפן די זכות, אבער נאר טאקע טאמער די זכות עט נתממש ווערן צום סוף, ס'טייטש נאר טאמער די טאטע עט שטארבן צום סוף, און די זון עט קריגן פונעם טאטן סוף כל סוף דעם גוף, דעמאלטס איז פשט קען ער פארקויפן די זכות, ער קען יעצט פארקויפן די זכות, און ווען די זכות עט נתממש ווערן, עט די זכות אריבער גיין צו דעם וואס האט עס געקויפט, אבער וואס איז טאמער די זכות עט קיינמאל נישט נתממש ווערן, ס'עט קיינמאל נישט געשען, ווייל די זון שטארבט ערשט, דעמאלט זאגט ר' יוחנן, גייט טאקע די גאנצע מכירה לאיבוד, דער מענטש האט געקויפט האט גארנישט געקויפט. מה שאין כן וריש לקיש אמר קנה לוקח קנין פירות לאו כקנין הגוף דמי, ריש לקיש האלט אז קנין פירות איז נישט כקנין הגוף, און ממילא אז די טאטע האט די פירות האט עס נישט קיין שום שייכות צום גוף, די גוף באלאנגט צו די זון, ממילא זאגט ריש לקיש די זון קען רואיגערהייט פארקויפן די גוף, און יעצט גייט מיר נישט אן אז די זון שטארבט, די גוף איז פארקויפט, שפעטער די טאטע וועט שטארבן וועט די פירות אויך אריבערגיין צו די קונה צו די בעל הגוף, און דאס איז די דריטע פלאץ וואס רבא זאגט די הלכה איז ווי ריש לקיש. זאגט די גמרא ווייטער, מיר האבן געזען די משנה אז איינער וואס האט מייבם געווען די יבמה, די מעוברת, און צום סוף איז דאס קינד געשטארבן, אין הולד של קיימא, האט די משנה געזאגט יקיים, אז ער קען האלטן די יבמה וואס טייטש ער דארף איר נישט גט'ן ער דארף זיך נישט אפטיילן פון איר, פארוואס ווייל צום סוף איז דאך די קינד געשטארבן, זאגט די גמרא תנא, מיר האבן געלערנט אין א ברייתא, משום רבי אליעזר אמרו רבי אליעזר קריגט זיך אויף די משנה און רבי אליעזר זאגט יוציא בגט אז מען צווינגט אים זיך צו גט'ן פון דער פרוי פארוואס ווייל היות עס האט נישט געפאלגט די חכמים היות ער האט נישט געווארט קיין דריי חדשים און האט מייבם געווען א פרוי וואס איז מעוברת איז יעצט אפילו צום סוף שטארבט דאס קינד קנס'ט מען אים און מען צווינגט אים זיך צו גט'ן זאגט די גמרא אמר רבא זאגט רבא רבי מאיר ורבי אליעזר אמרו דבר אחד ר' מאיר ר' לעזער זאגן די זעלבע זאך ס'טייטש מ'גייט דא אויך זען א ר' מאיר וואס קנס'ט אזא סארט מעשה ר' לעזער הא דאמרן ר' לעזער האט מען יעצט געזען וועלכע ר' מאיר ר' מאיר דתניא מיר האבן געלערנט א ברייתא לא ישא אדם מעוברת חברו ומינקת חברו א מענטש טאר נישט חתונה האבן מיט א מעוברת פון זיין חבר אדער א מינקת פון זיין חבר ס'טייטש לאמיר זאגן די חבר פון א מענטש האט זיך גע'גט פון זיין פרוי אדער לאמיר זאגן ער איז געשטארבן און איבערגעלאזט א פרוי א מעוברת אדער א מינקת איז די דין ער טאר נישט חתונה האבן מיט איר פארוואס ווייל טאמער ער עט חתונה האבן מיט איר איז דא א חשש זי וועט טראגעדיג ווערן, און טאמער זי וועט טראגעדיג ווערן, וועט זי אויפהערן צו זייגן, אדער טאמער זי איז א מעוברת, זי וועט האבן קינדער, ווייטער זי וועט טראגעדיג ווערן, זי וועט אויפהערן צו זייגן, און מילא דאס קינד וואס דארף די מילך, קען שטארבן, און ממילא האט מען גוזר געווען, אז דאס ערשטע פֿיר און צוואַנציק חדשים, וואס טייטש די צוויי יאר, די ערשטע צוויי יאר פונעם קינד, ווילאנג די קינד זייגט, טאר קיינער נישט חתונה מיט די מאמע, ואם נשא, טאמער איינער האט יא חתונה געהאט יוציא דארף ער איר גט'ן, פארוואס? ווייל ער האט נישט געפאלגט די חכמים, ולא יחזיר עולמית, און ער טאר קיינמאל מער נישט חתונה מיט איר אלץ קנס, דברי ר' מאיר, אזוי זאגט ר' מאיר, איז קודם כל זעהן מיר דא אז ר' מאיר קנס'עט אויך איינער וואס פאלגט נישט די חכמים, וחכמים אומרים, און חכמים קריגן זיך אויף ר' מאיר, און זיי זאגן יוציא, יוציא מ'וועט באלד זען מיינט ער דארף איר טאקע גט'ן, אבער, ולכשיגיע זמנו לכנוס יכנוס, וואס טייטש נאך די צוויי יאר נאך די פֿיר און צוואַנציק חדשים קען ער איר צוריק נעמען וואס טייטש ער קנס'עט נישט אזוי שטארק ווי ר' מאיר איז ר' לעזער און ר' מאיר זאגט רבא ביידע זאגן די זעלבע זאך ביידע קנס'ענען אמר ליה אביי זאגט אביי ממאי מהיכי תיתי דילמא לא היא עד כאן לא קאמר ר' לעזער הכא אלא משום דקא פגע באיסור אשת אח דאורייתא וואס טייטש קען זיין דא וואס טייטש ביים ציור פון אונזער משנה, וואס ס'איז דאך דא א חשש אז דער מייבם דא גייט עובר זיין אויף אשת אח דאורייתא, ס'טייטש טאמער די קינד גייט זיין א בן קיימא, איז פשט ער האט עובר געווען אויף אשת אח דאורייתא, מילא דא האלט רבי לעזער מ'קנס'עט. אבל התם, אבער איינער וואס האט חתונה מיט א מעוברת חברו אדער מינקת חברו, וואס ער איז סך הכל עובר אויף א דרבנן, קען זיין כרבנן סבירא ליה, קען זיין רבי לעזער האלט מ'קנס'עט נישט. אי נמי זאגט די גמרא זעלבע זאך פארקערט, עד כאן לא קאמר רבי מאיר התם, ר' מאיר זאגט טאקע איינער וואס האט חתונה מיט א מעוברת מינקת חברו אז ער דארף איר גט'ן ער טאר איר קיינמאל נישט צוריק נעמען ווייסט פארוואס? אלא משום דרבנן טאקע ווייל ס'איז א דרבנן וחכמים עשו חיזוק לדבריהם יותר משל תורה א דרבנן דארף מען גאר שטארק קנס'ענען כדי מענטשן זאלן נישט מזלזל זיין אין דעם אבל הכא אבער קען זיין ביי אזא ציור וואס ר' לעזער האט גערעדט וואס איינער האט מייבם געווען א פרוי א מעוברת איז מדאורייתא דא איז סך הכל דא א חשש אז אפשר וועט ער עובר זיין אויף א דאורייתא און א דאורייתא איז שוין הארבער ווי א דרבנן ס'טייטש מען דארף נישט קנס'ענען ווייל א דאורייתא איז הארבער ווי א דרבנן פארוואס ווייל מיפרש פרשי מינה מענטשן זענען זיך אליין פורש פון דאורייתא'ס בדרך כלל מילא פעלט נישט אויס מאכן אזעלכע הארבע קנסות מילא זאגט אביי אז ס'איז נישט קיין ראיה אז רבי אליעזר און מאיר האלטן די זעלבע זאך אמר רבא לייגט יעצט רבא צו דאס וואס אונז האבן מיר פריערט אויסגערעדט, ולדברי חכמים, חכמים וואס זאגן אז מען דארף איר אפלאזן און שפעטער נאך פיר און צוואנציג חדשים וועט ער קענען צוריק נעמען, איז מיינט נישט מען דארף איר אפלאזן, נאר אזוי ווי מען האט אויסגערעדט יוציאה בגט, ער דארף איר גט'ן און שפעטער קען ער איר צוריק נעמען, אמר מר זוטרא, זאגט טאקע מר זוטרא דייקא נמי, מען קען אזוי מדייק זיין פון די ברייתא די קטני יוציא, חכמים זאגן יוציא ולא קטני יפריש, שמע מינה אז יוציא מיינט טאקע מיט א גט. זאגט יעצט די גמרא ווייטער, אמר ליה רב אשי לרב אושעיא בריה דרב אידי, האט רב אשי געזאגט צו רב אושעיא בריה דרב אידי, התם תנן, מ'האט מיר געלערנט אין א ברייתא, רבי שמעון בן גמליאל אומר, רבי שמעון בן גמליאל זאגט, כל ששהה באדם שלושים יום, אינו נפל. ס'טייטש א קינד וואס דערלעבט די דרייסיגסטע טאג, איז מער נישט קיין נפל, און במילא, טאמער ס'וועט געבוירן ווערן א קינד און דערלעבן דרייסיג טאג ביי איינער וואס איז געשטארבן אן קינדער, איז פשט ער האט יא קינדער, ווייל די קינד איז מער נישט קיין נפל, די קינד איז א בן קיימא און ממילא די מאמע וועט מער נישט דארפן קיין חליצה נישט קיין יבום נישט קיין חליצה, וואס איז אבער טאמער הא לא שהה, די קינד האט נישט דערלעבט די דרייסיגסטע טאג, איז ספיקא הוי, איז עס א ספק צו די קינד איז א בן קיימא אדער אפשר נישט, און ממילא די מאמע איז אויך א ספק צו זי דארף יבום צו נישט, זי דארף חליצה צו נישט, און ממילא איז מען איר טאקע חולץ מען איז איר נישט מייבם, ואיתמר, און אויף דעם האבן מיר געלערנט אין א גמרא, מת בתוך שלושים יום, וואס איז טאקע טאמער דאס קינד איז געשטארבן אין די דרייסיג טאג און מען ווייסט דא נישט צו די קינד איז א בן קיימא צו א נפל, איז דאך די דין האבן מיר געזען די מאמע דארף קריגן חליצה אבער דא די מאמע האט נישט געפאלגט נאר ועמדה ונתקדשה זי איז געגאנגען זי האט חתונה געהאט סתם אזוי מיט איינער פון גאס אן קריגן חליצה איז אזוי רבינא משמיה דרבא אמר זאגט רבינא משמיה דרבא אם אשת ישראל היא חולצת ואם אשת כהן היא אינה חולצת, טייטש אזוי, בעצם זי האט דא חתונה געהאט אן קיין חליצה זי וואלט יא געדארפט ווארטן אויף חליצה, און ממילא זאגט מען אזוי טאמער זי איז א אשת ישראל וואס חליצה טוט נישט שאטן זאגט מען איר, רעבעצן האסט געדארפט קריגן חליצה האסט נישט געפאלגט קריג יעצט חליצה נישט ס'עק וועלט, טאמער אבער זי איז אן אשת כהן און מען וועט יעצט געבן חליצה וועט זי נישט טארן וואוינען מיטן מאן איז דארט זאגט מען טאקע מען איז זיך סומך אויף דעם אז די קינד איז אוודאי געווען א בן קיימא און ממילא לאט מען איר ווייטער וואוינען מיטן מאן אפילו אן חליצה. רב משרשיא משמיה דרבא אמר, קריגט זיך, ער זאגט אחת זו ואחת זו, חולצת, זי מוז קריגן חליצה, און אפילו אז זי דערלייגט איר מאן. אמר ליה רבינא לרב משרשיא, האט רבינא געזאגט צו רב משרשיא, באורתא אמר רבא הכי, יא, ביינאכט האט רבא אזוי געזאגט, אבער בצפרא הדר ביה, אינדערפרי האט ער צוריקגעצויגן, ס'טייטש אינדערפרי האט ער געהאלטן, ער האט צוריקגעצויגן און געזאגט אז אוואדע, טאמער דער מאן איז א כהן, צווינגט מען איר נישט צו נעמען חליצה, ווייל זי וועט נישט טארן וואוינען מיטן מאן. אמר ליה, האט רב משרשיא זיך אנגערופן, שריתוה, עטס האטס מתיר געווען פאר דער פרוי חתונה צו האבן אן חליצה? יהא רעוא, דתשתרו אף תרבא, יהי רצון זאל עטס אויך מתיר זיין חלב? ס'טייטש ער האט זיך גערעגט וואס פאר מין היתר איז דאס, ווייל זי וועט נישט קענען וואוינען מיטן מאן איז מען איר עפעס מתיר? זי דארף קריגן חליצה זאל זי קריגן חליצה. איז אזוי, אונז האלט מיר דא אינמיטן א מימרא וואס רב אשי זאגט נאך צו רב אושעיא בריה דרב אידי, און ממילא פירט יעצט רב אשי אויס מיט א שאלה, זאגט ער אזוי, הכא גבי מעוברת חבירו ומינקת חבירו הנשואה לכהן מאי מי עבוד רבנן תקנתא לכהן או לא. ס'טייטש אזוי, אונז האבן דאך געהאט א מחלוקת ר' מאיר און חכמים, וואס איז טאמער איינער פאלגט נישט די רבנן און ער גייט און האט חתונה מיט א מעוברת חבירו א מינקת חבירו, ר' מאיר האט געזאגט ער דארף זיך גט'ן ער טאר קיינמאל נישט צוריק חתונה האבן, חכמים האבן געזאגט ער דארף זיך גט'ן אבער שפעטער נאך פיר און צוואנציג חדשים קען ער צוריק חתונה האבן, איז די שאלה דא איז וואס רב אשי פרעגט, וואס איז טאמער ער וועט נישט קענען צוריק חתונה האבן נאך פיר און צוואנציג חדשים, ווייל מען רעדט דא פון א כהן, צו דא האבן די חכמים רחמנות געהאט און געזאגט ווייסטו וואס, טייל זיך אפ אן א גט און שפעטער וועסט צוריק גיין, אדער ניין, דארפסט דיך גט'ן און טאקע דערלייגסט דיין פרוי, אמר ליה ענטפערט רב הושעיא צו רב אשי, הכי השתא, זאגט ער וואס א פארגלייך, בשלמא התם, גאנץ גוט ביי די מעשה וואס די קינד איז געשטארבן אין די דרייסיג טאג, כיוון דאיכא רבנן דפליגי עליה דרבי שמעון בן גמליאל, דאמרי אף על גב דלא שהא ולד מעליא הוי, גבי אשת כהן, כיוון דלא אפשר עבדינן כרבנן, ס'טייטש אזוי, אונז האמיר געזען סך הכל א רבי שמעון בן גמליאל, וואס רבי שמעון בן גמליאל זאגט כל ששהא באדם שלושים יום אינו נפל, אז טאמער מ'ווארט דרייסיג טאג איז נישט קיין נפל, טאמער מ'האלט אינמיטן די דרייסיג טאג, איז א ספק נפל צו נישט, מילא לויט ר' שמעון בן גמליאל וואס די קינד איז געשטארבן אין די דרייסיג טאג ביי אן אופן וואס איז א ספק, דארט האט מען געזען א מדובר אז נארמאל קריגט מען חליצה ביי א כהן איז א שאלה, אבער ס'איז דא א רבנן און ס'איז דא א חכמים וואס קריגן זיך אויף ר' שמעון בן גמליאל, די חכמים האלטן אז אפילו א קינד שטארבט אין די דרייסיג טאג איז קלאר נישט קיין נפל ס'טייטש מען קען זיך פארלאזן אז די קינד איז א בן קיימא, דא רעדט מען ביי אן אופן נישט סתם א קינד שטארבט שטרעקט זיך אויס, נאר מען רעדט ביי אן אופן וואס א קינד איז אראפגעפאלן א קינד איז געשטארבן מיט עפעס א טראגעדיע, וואס דעמאלטס זאגן די חכמים אז מען גייט נאך רוב קינדער רוב קינדער לעבן יא, און ממילא זאגט מען אויך דער קינד איז געווען א בן קיימא, מה שאין כן רבי שמעון בן גמליאל זאגט ביי אזא אופן איז נאכאלץ א ספק, על כל פנים היות עס איז דא א חכמים וואס לויט די חכמים דארף מען אינגאנצן נישט קיין חליצה, און ממילא איז אפילו לויט רבי שמעון בן גמליאל, ביי א כהן האט מען רחמנות, און מען זאגט ביי א כהן העט מען גיין מיט די חכמים, און מען העט אינגאנצן נישט דארפן קיין חליצה ווייל טאמער מען דארף נאך חליצה העט דאך די פרוי נישט קענען וואוינען מיט איר מאן, אבל הכא, אבער דא זאגט די גמרא, ביי א ציור וואס איינער האט חתונה געהאט מיט א מעוברת אדער א מניקת, איז כמאן נעביד, מען קען נישט סתם מיקל זיין מען דארף זיך פירן ווי איינעם, אי כרבי מאיר, הא אמר יוציא ולא יחזיר עולמית, ואי כרבנן, הא אמרי בגט, ס'טייטש רבי מאיר זאגט, אז מען דארף זיך גט'ן טאר קיינמאל נישט צוריק גיין, חכמים זאגן מען דארף א גט שפעטער קען מען צוריק גיין, אבער קיינער זאגט נישט אז מען דארף נישט קיין גט, און מילא איז דא נישט דא קיין ברירה און ער מוז געבן א גט אפילו ער איז א כהן, זאגט יעצט די גמרא, איתמר, מען האט געלערנט, קידשה בתוך שלשה, וואס איז טאמער איינער האט מקדש געווען אן אלמנה אדער א גרושה אין די ערשטע דריי חדשים, וואס מען האט דאך געזען אז אן אלמנה א גרושה טאר נישט חתונה האבן דריי חדשים על הצד וואס זיי זענען טראגעדיג, איז איינער האט נישט געפאלגט, ער האט מקדש געווען אין די דריי חדשים וברח, און ער איז אנטלאפן. פליגי בה רב אחא ורפרם, דא א מחלוקת רב אחא ורפרם, חד אמר, משמתינן ליה, איינער פון זיי זאגן אז מען לייגט אריין די מענטש אין חרם, אזוי ארום אז ער וועט איר דארפן גט'ן, זיי וועלן נישט טארן וואוינען צוזאמען פארוואס ווייל ער האט נישט געפאלגט, וחד אמר, און דער צווייטער זאגט, עירוקיה מסתייה, ס'טייטש דאס אז ער לויפט אוועק דאס העלפט אים, מיט דעם וואס ער אנטלויפט ווייזט ער אז ער וויל נישט חתונה האבן מיט איר פאר די דריי חדשים, ממילא קנס'עט מען אים נישט, ער וועט צוריק קומען נאך דריי חדשים און מ'וועט אים לאזן חתונה האבן מיט איר. הוה עובדא, פארציילט די גמרא ס'איז געווען אזא מעשה, ואמר לי ר' אפרים, און ר' אפרים האט טאקע גע'פסק'נט עירוקיה מסתייה, דאס, אז דאס אז ער איז אנטלאפן, דאס האט אים געהאלפן, מען דארף נישט אריינשטעלן חרם, נאר נאך דריי חדשים עט ער קענען חתונה האבן מיט איר.